ויקרא פרק א', א מענטש, שטייט נישט א איד, א מענטש, מיינט צו זאגן איין מענטש, לאו דווקא די אלע אידן צוזאמען, מיר זעהן שפעטער קרבנות ציבור, וויל מקריב זיין א קרבן צו די אייבערשטער, איז וואס גייט ער ברענגען? קודם דארף מען וויסן ס'דארף זיין מן הבהמה, זעהט אויס אז א מענטש, מ'נישט מקריב קיין אנדערע מענטש, איין הוה אמינא איז געווען אמאל ביי די עקידה. אבער זייט דעמאלטס זיכער איז א אדם איז מקריב א בהמה, וועלכע סארט בהמה? עס איז דא באמת נאר צוויי סארט בהמות וואס מען איז מקריב מן הבקר און מן הצאן, בקר איז דא פארשידענע סארט בקר, צאן איז דא פארשידענע סארט צאן, אבער דאס זענען די איינציגסטע צוויי סארט בהמות וואס מען איז מקריב, אוודאי שפעטער וועט מען זען עס איז דא עופות, עס איז דא מנחות, אבער לכאורה די עיקר דגוש איז דא אז עס דארף זיין א סארט בהמה, נישט א אדם. עד כאן ערשטע פסוק. יעצט איז דא פארשידענע סארט קרבנות, וועלכע סארט קרבן וויל ער מקריב זיין? וואס וויל ער מקריב זיין? א עולה? שפעטער גייט מען זען ס'דא א חטאת, ס'דא א שלמים, דאס איז באמת בעיקר מער ווייניגער די דריי סארט קרבנות וואס זענען דא, אבער באופן כללי מער באופן כללי קען מען זאגן ס'איז נאר דא א עולה און א שלמים, עולה מיינט א קרבן וואס מ'ברענגט שטרעיט פאר די אייבערשטער, א חטאת איז באמת א סארט עולה אין די סענס, און א שלמים איז א קרבן וואס מ'ברענגט א זבח הייסט עס, נישט נאר אסאך מאל שטייט עולה וזבח, אז שלמים מיינט אז א קרבן וואס א מענטש ברענגט פאר זיך בעצם איז א פארטי ער געבט א חלק פאר די אייבערשטער אזוי קען מען עס רופן, אזוי וויל ער ברענגען א עולה, עס ווענדט וואס פאר א סארט קרבן וויל ער ברענגען, פון די עולה קען ער דעסיידן אויב ער רעדט פון א עולת נדבה קען ער דעסיידן וועלכע סארט בהמה, מען קען ברענגען עולה מן הבקר, אם עולה קרבנו מן הבקר, מען קען ברענגען עולה מן הצאן ואם מן הצאן קרבנו, צאן איז דא צוויי סארט, מן הכשבים און מן העזים. יא, בקר איז נאר דא איין סארט, ס'נאר דא זכר און נקבה, און א עולה דארף זיין א זכר, ממילא בלייבט מען נאר מיט איין סארט. אבער צאן איז דא צוויי סארט צאן, ס'דא כשבים און עזים, ביידע קען מען נעמען ווילאנג ס'איז א זכר איינער פון די צווייטע פאר א עולה. אדער א דריטע זאך קען מען ברענגען, מ'קען ברענגען א עוף. עוף איז דא ווייטער צוויי סארט עופות וואס מ'קען ברענגען א תור אדער בני יונה קען מען ברענגען א עולה. יעצט, פון יעדע קרבן וואס ער גייט ברענגען, וואס דאס ער וויל ברענגען דאס דארף נישט די פסוק, ער וויל שוין אליינס ברענגען, ס'איז דאך א נדבה, ס'הייסט שוין געווען פאר די פסוק, אבער די פסוק זאגט הלכות ס'דארף ברענגען, קודם כל דארף עס ברענגען אל פתח אוהל מועד, ס'הייסט נישט אין א במה נישט ערגעץ אנדערש דארפסט ברענגען אל פתח אוהל מועד, צווייטע זאך מ'דארף מאכן סמיכה, דאס איז א סדר וויאזוי מ'ברענגט די קרבן, דורך דעם ונרצה לו לכפר עליו, שפעטער דארף דא א סדר הקרבה, מ'דארף מאכן שחיטה, נאכדעם איז דא הקרבת הדם, זריקת הדם, נאכדעם איז דא מען ברענגט סדר הקרבת הקרבן אליינס אז מען איז מפשיט מען צושניידט עס און מען ברענגט פייער און מען לייגט אויפן פייער עצים און אויף דעם לייגט מען די חלקי העולה די נתחים עס שטייט ספעציעל את הראש ואת הפדר מען דארף טראכטן פארוואס וואס עס מיינט און דאס לייגט מען על העצים על העצים על המזבח נאכדעם די גאנצע זאך די רעסט אויכעט קרבו וכרעיו מען וואשט עס אפ ס'זאל זיין שיין און מען איז מקטיר אויפן מזבח און דעמאלטס ווען מען טוט עס אם עשית ככל הסדר הזה דעמאלטס איז עס עולה אשה ריח ניחוח לה'. זעט מען ס'איז דא זייער אסאך, שטייט אויף די ערשטע פרשה מיט בקר וואו ס'שטייט מערסטע מפורט, ס'איז דא זייער אסאך סדרים, ס'דא א גאנצע מעשה דא, ס'דא דער מענטש האט עולה געווען א רצון, ער וויל ברענגען א עולה להשם, נאכדעם ער ברענגט עס, שטייט אויף פתח אוהל מועד, נאכדעם מאכט ער סמיכה, נאכדעם איז דא שחיטה, נאכדעם איז דא הקרבת הדם, יא, מ'רופט עס אין די גמרא הבאת דם, א גאנצע סדר נאכדעם שפריצט מען די דם אויפן מזבח אשר פתח אוהל מועד נישט סתם נאכדעם איז הפשטת העולה און דאס דאך דא נישט סתם ס'דא א גאנצע ענין פון די אש מיר גייען שפעטער זעהן מען דארף ברענגען די ריכטיגע אש נישט סתם מען פארברענט דאס אויפן מזבח מען דארף לייגען פייער מען דארף מאכן א פייער דארף מען לייגען העלצער על העצים אשר על האש אשר על המזבח ס'איז א גאנצע סדר. וואס די כהנים דארפן טוהן כדי אז דורך דעם זאל זיין אשה ריח ניחוח לה' די זעלבע זאך איז אויב ברענגט מען א צאן, דא שטייט נישט סמיכה דא, אפשר איז עס פשוט אז מ'דארף אויכעט, שטייט א נייע זאך אז ס'דארף ווערן געשעכטן צפונה לפני ה', א זאך וואס איז נישט געשטאנען פריער, און די הקרבת הדם שטייט אויך נישט, שטייט נאר וזרקו, אבער אלעס אנדערש ונתח אותו, ס'דא מסתמא אנדערע חלקים אין א צאן ווי אין א בקר אבער על כל פנים די עולה איז דאך אלעמאל אלעס איז מקריב איז די זעלבע זאך. נאכדעם ביי די דריטע סארט וואס איז די ענדע פרק וואס איז עולת העוף איז ווייטער איז דא די קודם כל איז דא אן אנדערע סדר נישט אזוי ווי דערווייל די ער איז שוחט נאכדעם נעמט די כהן און ער מאכט זריקה אדער הקרבת הדם די אלע זאכן נאר די כהן נעמט עס און ער מאכט עפעס וואס הייסט מליקה ונמצה דמו על קיר המזבח זעט אויס דאס איז א סארט שחיטה אנשטאט, ס'הייסט ביי די דם ביי די עוף איז נישטא קיין צוויי סטעפס פון שחיטה נאכדעם ברענגען די בלוט די שחיטה איז אליינס די מ'שפריצט ארויס די בלוט סאמהאו על ידי השחיטה וואס הייסט מליקה. נאך דעם נעמט מען ס'איז אויך דא אזוי ווי א שלב פון הפשט וניתוח, נעמט אראפ והסיר את מראתו, און ער ווארפט דאס אין מקום הדשן, וואטעווער עקזעקטלי מראתו מיינט, ס'איז אזוי ווי לכאורה מקביל צו די, אזוי ווי ביי די בהמה נעמט מען אראפ די הויט, דא נעמט מען אראפ די פעדער און אנדערע זאכן, נאך דעם איז דא א ענין פון ושסע אותו ולא יבדיל, דאס הייסט מען צוטיילט עס אזוי, עפעס טוט מען יא עס צוטיילן אבער נישט אזוי ווייט, לכאורה עס זאל אויסזען שיין און גרויס אזוי ווי מפרשים זאגן, און נאכדעם איז עס מקריב דעמאלטס איז דאס אויך די עולה אשה ריח ניחוח לה' ביי א עוף, ס'איז א אנדערע גאנצע אביסל א אנדערע לעוועל, ס'דא אנדערע הלכות, בעיקר אנדערע הלכות, אנדערע וועגן ווי אזוי מען מאכט סיי וויאזוי מען מאכט די שחיטה און סיי וויאזוי מען מאכט די הפשט וניתוח, ס'איז אנדערע חלקים, און עס דארף עס ממלא זיין געוויסע תפקידים, וואס אזוי ווי די תפקיד פון די חלקי העולה דארף עס אויך האבן ביי די עוף.